א גוטן טאג, היינט איז זונטאג פרשת וארא, נישט וירא, ס'וועלן קומען ווידער אהיים קינדער מיט בלעק ענד בלו מארקס, נישט געזארגט, ס'איז א טאנג טוויסטער, ס'איז איינע פון די סדרות וואס מען פלעגט באקומען געזונטע פראסקעס, באט עניוועי, כ'וויל ענק זאגן, עטס האטס אוודאי אלע געהערט וואס איז געשען אין פראנקרייך, ס'איז געווען א צייטונג שרייבער, און ער האט געשריבן זייער אסאך שמוץ מיט ליצנות אויף דעם מחמד, די רמב"ם זאגט אויף אים ער איז געווען א מטורף. עניוועי, האבן זיי דארט אנגעמאכט א גאנצע זאך, מען האט אריין געשטורעמט און מען האט געשאסן די מענטש וואס ער אוינט די צייטונג און נאך אפאר מענטשן, און דער זעלבער מענטש האט שוין אמאל געהאט א שריפה אין טווענטי עלעווען. ווייל מ'האט אים געוואלט אומברענגען. יעצט איז מען געוואויר געווארן אז ווער ס'האט זיי געלערנט איז אין יעמען. ווער ס'קוקט אויף די בלאגס ווייסט אז אין יעמען, און ס'דא נאך אסאך אנדערע פלעצער אין סאוט אפריקע, דאקאר און אנדערע פלעצער, וואו ס'דא קינדער, יונגלעך און מיידלעך וואס זענען נישט אלט קיין זעקס זיבן יאר, ס'איז נעבעך קינדער וואס מען טרעפט אין די גארביטשעס, איר ווייסט עלטערן וואס האבן נישט קיין געלט זיי אויסצוהאלטן, ס'איז געווען א מיסטעיק די גאנצע פרעגנענסי, און מען טוט זיי לערנען, מען זעט זענען זעקס יאר קענען זיי שוין שיסן מיט מאשין גאנס, זיי קענען זיך אראפווארפן ווען איינער שיסט אויף זיי, ס'איז מורא'דיג. רבותי דאס איז די נעקסטע מלחמה וואס די וועלט גייט ליידן פון, און דעיס זעט אויס איז די ריכטיגער מלחמת גוג ומגוג, ס'איז נישט דא קיין צוויי פראנטן, ווי דו'סט זיין, וועסטו זיין איינגעשטעלט מען זאל דיך נישט הרג'נען. און איך האב ענק געזאגט, קינדער, ווי לאנג די קינדער וועלן נישט זיין סעיף וועט דער אייבישטער זיך אננעמען און ס'עט ברענען אונטער אונז די ערד ס'עט זיך שאקלען ווי וואלקענאו איראפשענס, כ'האב ענק געזאגט דאס די גאנצע צייט, נאר עטץ האטס נישט געגלייבט, עטץ האטס געוואלט ברוך מרדכי דער חזיר זאל קענען ארומוואקן מיט די ערוה אין בארא פארק. פיין, יעצט האט עטס אים. יעצט, נישט נאר ברוך מרדכי נאר אלע חזירים. יעצט איז אזוי. ס'האט זיך אויסגעלאזט אז די וואס האבן געשאסן דעם צייטונג שרייבער מיט די אנדערע מענטשן זענען אריינגעלאפן אין א כשר'ן סטאר. יעצט פארוואס זענען אריינגעלאפן אין א כשר'ן סטאר? איז אזוי. דער גוי גלייבט דאך אז אלעס איז האט צו טוהן סתם טבע. אונז ווייס מיר. אז אלעס איז השגחה פרטית. דער אייבישטער וויל אונז געבן א וועיק אפ קאל. עד כדי כך זיי זאגן יעצט ס'איז אנקאנפירמד. אז מען האט געטראפן א גאנצע ליסטע ווי זיי האבן נאך געדארפט גיין און זיי האבן געדארפט אנקומען אויף חב"ד אויכעט, סא דאס איז ווערי ווערי בעד ניוז רבותי, און דאס וויל איך ענק אנהייבן מסביר צו זיין, דער אייבישטער איז ברוגז אז מען האט געלאזט די דזשענדער לא זאל חתונה האבן א זכר מיט א זכר און א נקבה מיט א נקבה, און אונז אידן האבן עס געשטיצט, אגודה, סאטמאר און אלע פאפא די אלע, און אין די זעלבע צייט איז דער אייבישטער מורא'דיג ברוגז פארוואס די קינדער זענען נישט סעיף. ס'איז דער זעלבער זנות וואס דער אייבערשטער האט פיינט, אלקיהם של אלו שונא זימה. יעצט, די ערשטע זאך דארף מען זיך צוריקקערן צום רבונו של עולם, מען דארף ארויסגעבן א קול קורא אין ניו יארק טיימס אז צוואנציג טויזענט דאלער דארף עס קאסטן א פול פעידזש, און מען זאל זאגן רבונו של עולם אבל אשמים אנחנו, דו האסט אונז געבעטן און אונז האבן דאך נישט געפאלגט, אונז האמיר חרטה, און נעמען דאס געלט וואס מען האט באקומען און צוריקגעבן, ווייל דאס איז אתנן זונה ומחיר כלב. דעס איז נאמבער וואן. נאמבער טו וואס מען דארף טוהן איז, מען דארף אנהייבן צו טראכטן וועגן א סעיף קאמיוניטי. קינדער גייען אין חדר, קינדער גייען אין סקול, בפרט נאך סקומט יעצט ביינאכט, כהאב שוין מעורר געווען אויף דעם אפאר יאהר, נאר אזוי עז יוזשעל נחום ראזנבערג הייסט דער משוגענער פון שטאט, האהא, עס שטייט א נביא פלעגט אויך צאמפאלן, מען האט אים אנגעקוקט ווי א משוגע, ווייל ווען איינער זאגט דעם אמת קוקט מען אים אן ווי משוגע, סאיז גארנישט משוגע רבותי, די זעלבע זאך קען געשען אין עני תלמוד תורה אין ווילימסבורג אין בארא פארק אין אין פלעטבוש אין עני פלעיס, ס'קען געשען אין עני שיל, אונז זעמער נישט זיכער, מ'דארף אנהייבן צו נעמען מענטשן, סעקיוריטי פאר אלע שילן פאר אלע תלמוד תורה'ס פאר אלע מיידל סקולס, מיט רעלעטיוולי אזוי ווי זיי וואלטן געקומען מיט געהעריגע מאשין גאנס, און מ'זאל עס וואטשן.

מען האט געהארגעט דריי אידן וואס זענען געווען אמעריקאנער וואס זיי האבן עולה געווען פון אמעריקא אויף ארץ ישראל און מען האט זיי געהארגעט אין בית מדרש, האט מען דאך אלע דריי געהארגעט אין ארץ ישראל. סאו וואס איז אים שוין א חילוק צו ער וואוינט אין אמעריקע צו אין פראנקרייך? און נאכדעם דאס גייט אנמאכן א רייץ אז יעדער זאל קומען אויף ארץ ישראל, און דער סוף. עפטער אלל סעט ענד דאן איז ארץ ישראל די ווייניגסטע סעיף, זיי האבן נאר א גוטן מיליטער, און דערווייל איז נאכנישט געלונגען גארנישט, אבער שטעל דיר פאר ווען פון די לעכער וואס מען האט געהאט געגראבן וואלטן ארויסגעגאנגען טויזענטער מחבלים מיט גרויסע באמבעס, וואסערע לאנד האסטו? די פעקט אז ס'קען געשעהן דאס איז שוין די גרעסטע סכנה, ס'איז נאר נאכנישט געשעהן, הער אויס דער אייבישטער האט רחמנות געהאט. און נאכדעם דאס איז דער אידישער גאול אז אויף דער עלטער זאל מיר אלע מוזן חולה זיין אויף ארץ ישראל, גייט אנמאכן יעצט א גאנצן שטינק, עה, עניוועי ס'איז מיר נישט וויכטיג, רבותי אבער דא זעמער אויך נישט סעיף, מען דארף אנהייבן צו טראכטן, מען דארף נישט נעמען שומרים מיט שמאמרים מיט די אלע, דאס איז גארנישט ווערט, איין מאשין גאן לייגט אוועק הונדערט שומרים, מען דארף נעמען געהעריג היי סעפיסטיקעיטעד וואטשערס, וואס זיי האבן אויכעט די זעלבע מאשין גאנס, פונקט אזוי ווי די אראבער לערנען די טעראריסטן, איז דא מענטשן וואס זיי לערנען זיך קעגן דעם, נאר וואס מ'איז צו קארג אויסצוגעבן די געלט, פארוואס? ווייל מען דארף עס האבן זיך צו שלאגן, די ארוינים מיט די זאלוינים, מען דארף אויכעט וואטשן, יעצט איז זייער קאלט, ס'קומען קאלטע צייטן, שניי מיט גליטש, מען דארף וואטשן אז די קינדער זאלן חלילה זיך נישט אומקערן, מען דארף זייער וואטשן די קארס וואס זיי פארן. ווייל די אנלי טשיילד יו גאנא היט אין וויליאמסבורג אדער אין בארא פארק איט בי א דזשואיש טשיילד און איט קאוד בי יור אוין אבער די סעיפטי די סעקיוריטי דאס איז א מעידזשער מעידזשער פראבלעם אויב דאס קען געשעהן זיי קענען קומען מיט מאשין גאנס אריין אין עני בית מדרש זעמער אויף צרות און די זעלבע קרית יואל ווי ס'וואוינען אסאך אידן מיטאמאל און די זעלבע אין לעיקוואד אין לעיקוואד אין וועלכן הויז וועט מען אריין שיסן איז עס א אידיש הויז. און די אלע ווי אידן וואוינען אזוי קאנצענטרעטעד מוז מען שטעלן געהעריג וואטשערס אזוי אן א מיליטערי סקעיל ס'זאל זיין א מענטשן מיט מאשין גאנס און איטס נאט א דזשאוק לאכטס נישט איטס נאט עז פאני עז איט סאונדס איטס מאר טרו דען פאני און נאכדעם וויל איך ענק זאגן וויאזוי זאגט משה רבינו אתם גרמתם לעצמכם, אונז האמיר זיך עס אליינס גורם געווען, אונז האמיר געלאזט א גיד אין סאטמאר, און כ'האב דעמאלטס געשריגן, קיינער איז אפילו נישט מוחה, ס'זאל זיך קומען איין מענטש זאל כאטש אריינשטעלן אין צייטונג א מחאה, איך בין נישט פון דעי קלאב, צו איך בין געווען און איך האלט זיי טוען אן עוולה קיינער האט דאס נישט געוואלט טון, סאו וואס איז יעצט געשעהן? יעצט האט מען ענק געוויזן, אזוי ווי כ'האב ענק געזאגט יארן, ווער ס'הערט אויס דעם האטליין עטס זיך אזויפיל פארטשעפען מיטן אייבערשטן ביז די ערד אונטער ענק וועט שאקלען, ס'וועט ציטערן, ס'וועט ברענען אונטער ענק. יעצט, אינטערעסאנט, אין טעקסעס האט מען אויכעט פארכאפט א האספיטעל, די טעקסעס איז דאך מיין שטאט, מיך האט מען דאך ארויסגעווארפן פון ברוקלין האב איך געמוזט פארן אויף טעקסעס וואוינען, ווייזט ענק דער אייבישטער, עטס האט געטשעפעט מיט די מענטשן וואס האבן געוואלט קינדער זאלן זיין סעיף, עטס וועטס נישט זיין סעיף, יעצט קוק וואס טוט זיך אין טעקסעס, א חרבן וואס ס'גייט דארט פאר, מ'האט גענומען א שפיטאל מ'האט עס באלאגערט, כ'פלעג אייביג זאגן, איך בין געווען אין שפיטאל א עטליכענע וואכן, ווייל איינער פון מיין משפחה איז געווען נישט געזונט, דעמאלטס האב איך געטראפן דעם פייער לעשער וואס ער לערנט אז אזוי מען לעשט אויס א פייער, פלעג איך אלץ זאגן פארן האספיטעל, עטס זעהטס ווי אנ-סעיף די האספיטעל איז? קוק אהער, איך וואק דא אריין מיט א סוטקעיס מיט רעדער, ס'קען ליגן דערין א באמבע אויסצופלאצן דעם גאנצן שפיטאל, סאו פארשטיי איך נישט וויאזוי איז דא נישט דא עטליעסט א סקרין אז מען זאל קענען. זעהן וואס יענער האט, צו ער האט נישט באמבעס אדער וואס? האבן זיי געזאגט יו נאו יו העוו א פוינט באט ווי דאנט טינק דעט דעי גאנע סטארט לוקינג פאר האספיטעלס וואט דו דעי העוו וויט די סיק פיפעל זאג איך אים זאמער פאר אזוי פיל אז זיי מאכן וואס דאס הייסט א אומרואיגקייט ענד דעטס וואט דעיר העיר פאר זיי גייען די גאנצע וועלט מאכן אומרואיג. זאגט ער יו העוו א פוינט, יעצט האסטו א האספיטל אין טעקסעס אין א האלבע שעה אוועק פון יוסטן ווי ס'וואוינען טויזענטער אידן, און קוק מ'האט געכאפט א האספיטל. באלד וועט מיר הערן וואס דאס איז געווען און פארוואס דאס איז געווען. באט עניוועי, רבותי, ווי העוו טו סטארט סעטלינג דאון, ביקאוז. אונז זעמיר אין זייער זייער א שווערן מצב, אונז וויל מיר עס נישט פעיסן, האט מיר דערציילט א איד, זאגט ער כ'בין אהיים געקומען כ'האב געזאגט מאמי די דייטשע עס עס זענען שוין דא אין בודאפעסט, ווייל די אונגערישע האבן געהאלטן אז ביי זיי קען עס נישט געשעהן ווייל די אונגערישע מיליטער, די צענטער סיגעטער פאולן האט געזאגט פארן קלויזענבערגער די אונגערישע מיליטער זענען זייער שטארק, שטערקער פון די רוסישע. עניוועי, האט ער פארלוירן א ווייב מיט צען קינדער. איך זאג ענק נאכאמאל, ס'איז מורא'דיג אנגעצויגן דער מצב, די אייסעס חברה האבן באקומען א כח, כ'האב ענק שוין געזאגט פארוואס, ווייל די אמעריקאנער און די גאנצע וועלט, און אנגעהויבן האט זיך עס אין פראנקרייך האבן געזינדיגט מיטן עס עס, און דאס איז געווען די עס עס וואס האבן געהארגעט די אידן, און יעצט גייען די אייס עס הארגענען די גאנצע וועלט. דער אייבישטער איז פונקט אזוי ברוגז אויפן גוי, אז ער טוט מנובלות. פונקט ווי ער איז ברוגז אויפן איד, כ'וועל דיר ברענגען א ראיה. ס'איז געווען א מבול אויף די וועלט, ס'איז געווען כי השחית כל בשר דרכו, נח איז געווען דער איינציגער וואס איז געבליבן לעבן, נח איז געווען א גוי, אז מען וויל שילדערן א גוי זאגט מען א בן נח, נח איז געווען א גוי, אפילו אויפן גוי איז דער אייבערשטער נישט מוותר ווען ער טוט די חזירישע זאכן. רבותי די וועלט גייט אונטערגיין, ער גייט אזוי ביטערליך אונטערגיין אז ס'וועט זיין א שרעק, מען וועט נישט קענען עפענען מער קיין חומש און קיין גמרא חלילה, ווייל די חברה ווילן יעדער זאל ווערן א מוסלעם.

רבותי ס'איז די ביגינינג פון די וועי וועי ענד, דאס איז די מלחמות גוג ומגוג, ווי אזוי אלע ספרים שרייבן אז גוג ומגוג גייט זיין ישמעאל, און דאס איז עס יעצט די צייט, רבותי טאמער מיינט איר אז אין ניינטין טוירטי סיקס איז געווען גרעסער דער פחד, ווי היינט, זאלט איר וויסן היינט איז עס ארגער, ווייל דעמאלטס ווען א איד האט געהאט געלט איז ער אנטלאפן אויף סאוט אמעריקע צו אויף אמעריקע, היינט וועסטו נישט האבן ווי צו לויפן, און די מאוסט סאפיסטיקעיטעד קאנטריס אין די וועלט וועט מען זיי רודף'ן. כ'בעט נאכאמאל, מען דארף אויפשטעלן א כיתה, אזוי ווי מען האט אויפגעשטעלט אנטי ציונות דארף מען אויפשטעלן אנטי חזיריי, אנטי געי, און מען דארף אנהייבן מודיע צו זיין די אומות אז אונז האמיר מיט זיי נישט קיין שייכות, ווען נישט עט קומען אמאל אן ערליכער איד, אזוי ווי דער דברי יואל האט געשריבן אז די גאנצע צווייטע וועלט מלחמה איז געקומען וועגן דעם חטא פון ציונות, עט קומען אמאל א איד נאכדעם ווען מ'עט דורכגיין מלחמות גוג ומגוג און ער עט שרייבן אין א ספר אז די גאנצע פארוואס מען האט אומגעברענגט די גאנצע וועלט איז געווען כי השחית כל בשר דרכו און אידן האבן עס צוגעהאלפן. און איך וויל מסביר זיין פארן עולם, דאונט מיסליעד יור סעלף אז ס'איז דא א מעשה פון ר' ר' מיילעך אז ער האט געזאגט ער ווינדערט זיך וויאזוי די חזל האבן אזוי מפליג געווען וויאזוי ס'וועט זיין שווערע צייטן ביי מלחמת גוג ומגוג זיי האבן דען נישט געוויסט אז ס'וועט זיין א מיילעך אויף די וועלט און ער עט עס מבטל זיין. יעצט איך וויל ענק פארציילן א מעשה, די מעשה האב איך געהערט אמאל פונעם הייליגן רעבן נאכדערציילן, ער, ר' מתתיהו יוסף האט עס נאכדערציילט ער האט עס געהערט פונעם רעבן. דער רבי האט געזאגט אזוי, אמאל האט דער הייליגער דברי חיים געזאגט פאר זיין זון פון שיניאווע, וואו ס'איז געווען אלע קינדער זענען געזעסן, האט ער געזאגט אז אין הימל האבן שוין די צדיקים מיט זייער עבודה געבויעט דעם גאנצן בית המקדש, האט געזאגט האבן אים די קינדער געפרעגט און פארוואס קומט נישט משיח, האט ער געזאגט אז ס'פעלט נאר די פרוכת. האט זיך אנגערופן דער שיניעווער רב, נו הייליגער טאטע און דו קענסט דען נישט בויען א פרוכת מיט דיין קדושה און מיט דיין טהרה? האט ער געזאגט מיין קינד כ'האב עס געבויעט און ס'איז געקומען א רשע ידוע און ער האט עס אראפגעריסן און ס'איז נאך שוין נישט דא, מ'דארף עס נאכאמאל בויען. יעצט די הייליגע ווערטער וואס דאס זענען פארשטיי איך נישט. איך פארשטיי נישט די גאנצע זאך, ס'איז הייליג, איך ווייס א מעשה וואס דער רבי האט עס פארציילט און ר' נתן יוסף מייזעלס האט עס אונז נאכדערציילט, ער האט עס יעצט געהערט פונעם רב, אבער איין זאך וואס איך נעם ארויס פון די מעשה אז מען קען דעסטרויען א זאך וואס צדיקים האבן געבויעט, סאו נניח אז דער הייליגער רבי ר' מיילעך האט געזאגט אז ער האט מבטל געווען חבלי משיח, סאו איז דא אזא בחינה אז מען קען מבטל זיין זיין ביטול, מען קען טון אזאלעכע עבירות, אז דאס וואס ער האט מבטל געווען האט שוין גארנישט פונקציאנירט, אזוי ווי דער הייליגער דברי חיים האט געזאגט אז ס'איז געקומען א רשע ידוע און ער האט אראפגעריסן דעם פרוכת און האט עס צעריסן. רבותי, אז אונז זעמער געווען די וואס אונז האמער געגעבן די גוים דעם רעכט אז מ'זאל שטימען פאר די אלע מעשים ונבלה, איז האמיר געטון צוויי עבירות, איינס איז אונז דארפן דאך לערנען דעם גוי די שבע מצוות בני נח וואס אונז האמיר אים נישט געלערנט, וואס דאס איז אויף אונז א פראבלעם פארוואס אונז האמיר עס נישט געטון, און דאס צווייטע איז אז אונז זעמיר נאך געגאנגען בשאט נפש אונז האמיר כופר געווען אינעם הייליגן באשעפער און אין זיין תורה, און האמיר געוואוסט אים רעגט אויף זנות האמיר געזאגט אונז פייפן מיר זיך אויס און אונז עמיר טון וואס אונז וויל מיר. און ממילא עט דער חרון אף ארויפגיין אויף אונז, כאטשיג ס'איז דא א ביטול פון רבי ר' מיילעך וואס האט מבטל געווען די חבלי משיח, ווייל ער האט מבטל געווען די נארמאלע חבלי משיח, אבער נישט דאס וואס אונז האמיר ליידער אנגעבויעט אין פי שניים, קודם האמיר נישט געלערנט דעם גוי, נאכדעם האמיר נאך צוגעשטימט מיטן גוי און געזאגט ער זאל עס טון. סאו רבותי, לעטס געט בעק טו ביזנעס, מען דארף מוחה זיין אין אלע צייטונגען, די נטורי קרתא זענען מוחה קעגן ציונות, מען דארף מאכן אזא מין גרופע וואס זאל מוחה זיין אויף די אלע על מעשה תעתועים, אויף די אלע כותבין כתובה לזכר, אויף די אלע זאכן דארף מען האבן אן ארגענעזעישן זאל כסדר מוחה זיין. איך וויל ענק נאכזאגן צוויי גמרות וואס כ'האב ענק שוין נאכגעזאגט. וואס דאס איז מורא'דיג וויכטיג. רש"י מסכת חולין דף צדיק ב' עמוד ב' זאגט שאין כותבין כתובה לזכרים, זאגט רש"י דאף על פי שנחשדים למשכב זכר, כאטשיג די גוים זענען נחשד אויף משכב זכר, ומייחדים להם זכר לתשמישן, און זיי זענען מייחד א זכר אז זאל מאכן מיט זיי די משכב זכר, אבער אין נוהגין קלות ראש במצוה זו אין די מצוה זענען זיי נישט נוהג קלות ראש כל כך שיכתבו להם כתובה זענען זיי אזוי ווייט עלן זיי נישט נוהג זיין קלות ראש אז זאלן גיין שרייבן א כתובה און דא ביי אונז האט מען געמאכט א געהעריגע lgbt ס'איז א אומגליק און נאכדעם וויל איך ענק זאגן אין תלמוד ירושלמי אין מסכת ברכות אין פרק ט' דף י"ג די דריטע שורה שטייט אזוי אמר רב אחא. רב אחא זאגט בעוון משכב זכר, ווייסט וואס ס'געשעהט בעוון משכב זכר? אמר הקדוש ברוך הוא, דער אייבישטער זאגט, אתה זיעזעת איברך על דבר שאינו שלך, דו האסט געמאכט דיין אבר זאל זיך רירן אויף א זאך וואס דאס געהער נישט פאר דיר, נישט אויף דעם האט דער אייבישטער באשאפן דעם אבר אז מען זאל טוהן משכב זכר, חייך זאגט דער אייבישטער איך שווער שאני מזעזע עולמי על אותו האיש. איך גיי מיין גאנצע וועלט א שאקל טאן א טרייסל טאן וועגן די זאך, רבותי די וועלט טרייסלט, וואטש ענד סי, און אונז זעמער געווען שותפים אין דעם, און קיינער איז נישט דא ער זאל זאגן אנטשולדיגט איך וויל מוחה זיין. עניוועי, און נאכדעם וואס מען איז מוחה דארף מען טון עס קאנסטראקטיוו, מען זאל זען אז די קינדער זאלן זיין סעיף, זאלן גיין אין סקול סעיף, זאלן אהיימקומען סעיף, די סקולס זאלן זיין סעיף, כ'האב ענק שוין געזאגט. אין יעדע סקול ווען איינער טוט זיך אן UPS יוניפארם און ער קומט מיט א וועגעל און ער וויל אריינגיין ווייל ער האט א דעליווערי, ער געט א שריי דעליווערי! און מען קלינגט אים גראד צוריק די בעל, וואס א מין דעליווערי איז דאס? די אייסעס חברה קען זיך אויך אנטון אזא דעליווערי סוט און אריינקומען זיך נעמען שיסן קינדער, וואט אר יו גאנא דו דען? און אפילו ווער ס'וועט נישט געשאסן ווערן, עטס קענטס ענק פארשטעלן די געוואלטיגע אימפעקט וואס דאס גייט האבן אויף די קינדער? איך טריי ענק צו זאגן. ס'דארף זיין א מענטש וואס ער זאל זיין געהעריג געגארדעט מיט א געהעריגע מאשין גאן, דער'ס נאטינג ראנג. און ער קומט דארט אריין, א דעליווערי מען זאל זיין אין אדווענס מיט א טאג פריער אז ס'גייט קומען א דעליווערי און וואסערא דעליווערי דאס איז, און אפילו ווען ער קען דעם גוי, זענען דאך אזאלעכע ביליגע גוים, די סוף קען זיין אז מ'וועט אים צאלן אפאר טאלער, עט ער אליינס ווערן צעווילדעוועט. ער קען אויך זיין פון די אייסעס חברה. עטס ווייסטס ס'זענען געפארן צענדליגער מיידלעך דזשוינען די אייסעס חברה דארטן אין יעמען צו אין אנדערע פלעצער ווי זיי געבן טרעינינג און יעצט האבן זיי ארויסגעגעבן א באפעל קומטס נישט דזשוינען דא צו אונז אויף סיריע איבעראל ווי דו ביסט מאך אן אייסעס פלאץ. און דאס וואס דער אייבערשטער האט געזאגט דו האסט דיין אבר געשאקלט און געמאכט אז ס'זאל זיך רירן ווי מען טאר נישט איך וועל דיר ווייזן אז מיין וועלט וועט זיך שאקלען און ס'וועט זיך רירן וועדען צו איך האב ענק געבעטן די אלע גמרות האב איך ענק שוין פארגעזאגט יארן צוריק נאר אגודת ישראל האט געפירט די זאך, און סאטמאר האט געקריגן אפאר טאלער. שעים אן יו אל. און כ'האב אויך געוואלט רעדן אביסל וועגן די מאכלות אסירות, מו ה, אונז האמיר נישט קיין כשר פלייש אין די גאנצע וועלט, כ'האב אייך שוין געזאגט, ס'איז דא א נירבאטער רב וואס ער געבט אויף זיבן פלעצער אין די וועלט א הכשר, מיר האט געזאגט איינער וואס ארבעט ביי סאלאמאן, איך האב אים געפרעגט וויאזוי קען זיין אז מ'האט געכאפט דעם גאלאנטער'ס ברודער דעם בוהושטינער, בוהושטהאזער, האט מען אים געכאפט אז ער האט געגעבן א הכשר, אין בארא פארק אויף קהילה פלייש און עס איז געווען נבילות וטריפות האב איך געפרעגט ווי אזוי קען דאס זיין אז די מינוט ווי ער האט אראפ גענומען דעם הכשר איז אריין געקומען די סאלאמאן און זיי געבן א הכשר דער אמת איז סאלאמאן גיבט נישט קיין הכשר אויפן סטאר זיי געבן נאר א הכשר אויף זייער געפאקטע פליישן אבער למעשה ס'איז מיסלידינג ווייל דארט איז דא אסאך רויע פליישן וואס קען זיין פון בשר שפנים אויכעט וואס קיינער ווייסט אפילו נישט און מען פארקויפט עס. כ'האב יענעם געפרעגט וויאזוי ארבעט עס, זיי זענען דען נישט קיין ירא שמים דער סאלאמאן? זאגט ער לאמיך דיר זאגן, דער הויפט משגיח און דער הויפט שוחט איז א מענטש וואס האט זיך צוקריגט מיט זיין ווייב זיבן אכט יאר צוריק, די מעשה גייט שוין צוריק זעקס זיבן יאר, סא מסתמא שוין דא פערצן יאר וואס ער איז צוקריגט מיט זיין ווייב, ער פארט קיינמאל נישט צוריק אויף בני ברק ווייל וויל נישט מ'זאל אים סוען פאר עלעמאני, און ער זיצט דא, פרעג איך אים איך פארשטיי נישט, נו וואס, עה, אין פערצן פיפצן יאר דארף ער נישט קיין ווייב, ער איז אזוי אויסגעארבעט? זאגט ער יא ער האט, ס'איז דא ביי אונז ביינאכט איז דא דארט ווי מ'גייט ס'איז דא גענוג שיקסעס, אזוי האט ער מיר געזאגט, און ער זאגט מיר עס זענען צוויי ברידער איינער איז א בחור איינער האט שוין חתונה געהאט און ער איז א גרוש, זאגט ער אונז האמיר ווי צו גיין ביינאכט, ס'איז נישט דער איז נאט א דאל מאמענט עט נייט, און דאס זענען אונזערע משגיחים מיט די הכשרים, מיט איין רב געבט אויף זיבן פלעצער פון די וועלט געבט ער א הכשר, און יעדן כאפט מען, מ'האט יעצט אויך געכאפט אהרן'ס בית השחיטה, זיי האבן נישט געוואלט אריינלאזן לייכטאג, איך בין לייכטאג'ס. קיין חסיד נישט, ווייל ווען ס'איז געווען די מאסקאווי דאק האט ער געבעקט אהרן און עס געטרייט צו פארווישן, יעצט אז מ'וועט אים נאך אריין לאזן ביי די בהמה פלייש וועט ער אויך אלעס פארווישן, און איך האב ענק שוין געזאגט און איך גיי פאר ענק נאכאמאל זאגן וועגן אז מ'עסט נישט קיין מאכלות כשרות וואס דאס טוט פאר די נשמה, איך וויל זאלטס הערן אפאר מאמרים פון ספרים, קודם איז דא די רמב ם שרייבט און ס'ווערט אויך צוגעברענגט אין דגל מחנה אפרים אין פרשת עקב און ס'הייבט זיך אן ומלתם. דער צפנת פענח ברענגט עס אין פרשת יתרו, זיי זאגן אז דארט איז עס ביי דעם סוף פונעם דיבור וואס הייבט זיך אן שמעתי בשם הבעל שם הקדוש, זאגט ער אזוי, שזה שאינו נזהר ממאכלות אסורות, ווער עס איז נישט נזהר פון מאכלות אסורות, השכל שלו נמשך לטומאה, ווערט זיין שכל נמשך צו טומאה, והוא מגיע על ידי כך חלילה לכפירה רחמנא לצלן, און ער קומט צו ביז צו כפירה. והוא אינו מקבל מוסר מחכם הדור און איז נישט מקבל קיין מוסר פון חכם הדור והוא מביא על עצמו אסונות און ער ברענגט אויף זיך אומגליקן איז דער רמב ם ברענגט דארטן ווייטער אז וועסט אריינקוקן אין רמב ם ברענגט ער אז דער רמב ם האט נישט געוואלט ענטפערן פאר א קהילה וואס זיי האבן געפרעגט אונז זעהן מיר נישט אין ערגעץ אין די גאנצע תורה וואו ס'שטייט אז ס'וועט זיין תחיית המתים. דער רמב ם האט געזאגט פאר זיין תלמיד דעם רבי יודא אבן תיבון דו ענטפער זיי איך וויל זיי אפילו נישט ענטפערן ווייל זיי זענען אזוי פארגראבט ווייל זיי זענען דורך געפאלן מיט מאכלות אסורות און ס'וועט גארנישט העלפן ממילא נאר אז זיי האבן געפרעגט וויל איך זאלסטו ענטפערן סאו קענטס זיך פארשטעלן פון ווי ס'נעמט זיך אונזער פארגרעבעניש נעבעך נעבעך יעצט דער הייליגער רבי הלל קאלאמייער ברענגט אין זיין ספר עת לעשות ברענגט ער אזוי, ס'איז אין חלק א' שאלה צ"ב מערכת מאכלות אסורות, ברענגט ער אך העבירה של מאכלות אסורות חמור מאוד, די עבירה פון מאכלות אסורות איז זייער הארב, חוץ מזה שעוברים על לא תעשה בכל כזית, יעדע כזית איז א לא תעשה, וחייבים במלקות, דער אמת איז ביי א האלבע כזית איז אויך דא א איסור תורה, ווייל וועגן. עשה חזי לאצטרופי, אבער ער רעדט ביי א גאנצע כזית איז עס זיכער א לא תעשה מדאורייתא וחייבין במלקות, והוא נקרא רשע ער ווערט אנגערופן א רשע, הוא גם גורם לעצמו רעה גדולה ואסון גדול, ער איז אויף זיך גורם א געפערליכן אומגליק, פארוואס? כי גופו מפוטם באיסור, זיין גוף ווערט אנגעשטאפט מיט איסור, כי האוכל שאינו נקי, אזוי עסן וואס איז נישט ריין, נותן לו געט אים את הכח די כח והאנרגיה, די ענערדזשי. ובדרך זה נשמתו מסתאבת, ווערט זיין נשמה פארמיאוס'ט, ועבירה גוררת עבירה, און איין עבירה שלעפט צו א צווייטע, ממילא אחר כך קשה לו לקיים את מצוות היהדות, קען ער נישט מקיים זיין די מצוות, די אידישע מצוות, וזה מונע ממנו את הדרך האמיתית ליראה ולאהוב את השם יתברך, און דאס טוט אים אוועקדרייען פונעם דרך האמיתית פון ליב האבן דעם אייבערשטן און מורא האבן פארן אייבערשטן.

שאינו כשר, ס'איז נישט דא נאך אזא עבירה וואס איז אזוי הארב אזוי ווי עסן וואס איז נישט כשר, שזה גורם לטמטום הלב, וזה מה שגרם, דאס האט אויך גורם געווען שקהילות גדולות, גרויסע קהילות ירדו מדרך האמת, זענען אראפ פון דרך האמת, והשתמדו רחמנא לצלן און זיי האבן זיך גע'שמד'ט. כל זאת, דאס אלעס איז געשען כי אכלו מאכלות אסורות, ועל ידי זה עלו להם רעיונות לא טובים לראש, עס איז אריינגעגאנגען צו זיי געדאנקען וואס איז נישט גוט געווען פארן קאפ זייער, בתוך תקופה קצרה עזבו את דרך השם, און אין א קורצע צייט האבן זיי איבערגעלאזט דעם דרך השם, און דאס ווערט אויך געברענגט אין דרכי תשובה אין סימן א' ווען ער רעדט דארטן. וועגן מאכלות אסורות. יעצט ווערט געברענגט אין אסאך פלעצער פונעם הייליג בעלזער רב זאגט ער כל כוחו של הרשע הגרמני ימח שמו דער היטלער ימח שמו דער דייטש זיין גאנצע כוח בא איז געקומען על ידי שאכלו מאכלות אסורות ווייל מען האט געגעסן מאכלות אסורות שהיו שוחטים קלים שוחטים זענען געווען קלים וריקים ומזה נולד עמלק הגרמני אזוי ברענגען זיי פון בעלזער רב די מעשה גייט ס'איז א גאנצע מעשה באריכות אז דער הייליגער בעלזער רב, עפעס א שיינעם פרימארגן ווען היטלער איז אריינגעקומען אין די מאכט, האט ער געהייסן דעם גבאי'ן אז ער וויל פארן דינגען עפעס א דירה קעגנאיבער וואו היטלער האט געוואוינט אין בערלין. דער גבאי קוקט אן דעם בעלזער רב, א גוט מארגן, א גוטן פורים, ביסט יעצט אויפגעשטאנען, דו ווילסט גיין קעגן היטלער'ס הויז דינגען עפעס א דירה? זאגט ער אים, פאלג וואס איך זאג דיר. און מ'איז געפארן און ער האט געווארט איינמאל ווען ער איז ארויפגעקומען אין זיין הויז און האט אים געקוקט אין פנים האט בעלזער רב געזאגט די זאך איז פאריבער און מען פארט שוין צוריק אויף בעלז דעמאלטס האט ער עס געזאגט אז דאס אלעס וואס זיין כח איז אז מען האט געגעסן מאכלות אסורות די שוחטים זענען געווען קלים וריקים. והיה האט ער געזאגט במידה כנגד מידה דאס איז געווען מידה כנגד מידה מפני שלא השחיזו את הסכינים כדבעי ווייל דער שוחט האט נישט אויסגעשארפט די מעסער ווי עס ברויך צו זיין השחיז הבעל דבר את החרב שהוא שר של עמלק ועל ידי זה היה בכח לשחוט מיליאנער יהודים האט ער געקענט שעכטן מיליאנער אידן. אזוי ווערט געברענגט אין די מעשה פון בעלזער רב. יעצט יעדער דארף מוחה זיין. ס'דא אין מדרש ויקרא רבה קפיטל כ"ה שטייט אזוי למד אדם ווען א מענטש האט געלערנט ולימד און ער האט געלערנט פאר אנדערע ושמר און ער האט אנגעהיטן דעם דרך פונעם אייבערשטן ועשה און ער האט געטון גוט והיה סיפק בידו למחות ולא מיחה און ער האט געהאט מעגליך אז ער זאל מוחה זיין און ער האט נישט מוחה געווען, הרי זה בכלל ארור גייט ער אויך אריין אינעם כלל פון ארור. יעצט אין תנחומא אין פרשת תזריע ווערט געברענגט און לפיכך היה לו למחות ולהתבזות על קדושת שמו, מען וואלט זיך געדארפט מוחה זיין און לאזן פארשעמען אויפן הייליגקייט פונעם אייבערשטנ'ס נאמען, ולסבול און צו ליידן הכאות מישראל, אפילו אידן מאקלען אים אן די ביינער, דארף מען דאס טון פארן אייבערשטן. ווערט געברענגט אין תנחומא אין בלק קפיטל י"ט, קח את כל ראשי העם והוקע אותם, איז זאגט דער תנחומא, בראשי העם תלוי, אלעס ווענדט זיך אין די ראשי העם, אפילו צדיקים גמורים נתפסים על הדור על שלא מיחו ברשעים, צדיקים גמורים ווערן אויכעט נתפס אויפן דור אז זיי האבן נישט מוחה געווען די רשעים. איז מילא בעט מען אונז דעם עולם, לאמיר אונז נישט זיצן רואיג, לאמיר נישט לאזן די פאר רשעי הדור זאלן אונז פארפירן, און לאמיר מוחה זיין קעגן די דזשענדער לאו, און קעגן דעם וואס מען לאט נישט די קינדער זאלן זיך דרייען אין די גאס אן א דעם מען זאל מורא האבן פאר חזירים, און אויכעט מען זאל זען ס'זאל זיין כשר'ס, און דעמאלטס וועט דער אייבישטער אונז העלפן וועלן מיר ניצול ווערן פון דעם חבלי משיח וואס ס'ווארט אויף אונז. האטס מיר אלע א גוטן טאג, דאס איז נאר געווען א צוגעלייגט, ס'איז נישט דער שיעור פון די וואך.